בעזרת השם יתברך, מסכת סוכה דף ל ב, מיר הייבן אן דף ל א עמוד ב', אונטן ביי די צוויי פינטלעך נקטם ראשו, מיר האבן געזען אין די משנה, נקטם ראשו, און ווי רוב ראשונים זענען מסביר, איז פשט אז רוב פון די בלעטלעך פון אויבן פון די לולב זענען אפגעהאקט געווארן, איז פסול, זאגט די הייליגע גמרא אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט, לא שנו אלא נקטם, דאס איז טאקע ווען די בלעטלעך זענען אפגעפליקט. אבל נסדק, טאמער די בלעטלעך זענען צעשפאלטן, דאס טייטש יעדע בלעטל פון א לולב ווערט דאך געמאכט פון צוויי בלעטלעך, איז טאמער עס איז געשפאלטן די בלעטער, מען האט צעטיילט די צוויי בלעטלעך, כשר, איז נאך אלץ די לולב כשר, פרעגט די גמרא ונסדק כשר, איז דען אזוי? והתניא, מיר האבן דאך געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט אזוי, די ערשטע זאך זאגט די ברייתא, לולב כפוף, א געבויגענע לולב, וואס טייטש די שפיץ איז איינגעבויגן זאגט רשי ווי א הויקער, אדער, קווץ, קווץ א לשון קוץ, ס'האט אזעלכע דערנער, אדער סדוק, סדוק לכאורה, דאס איז דער נסדק וואס מ'האט יעצט געזען אז נסדק איז כשר, און לכאורה דאס רעדט דא די ברייתא ווען די ברייתא זאגט סדוק, אדער עקום דומה למגל, די לולב איז ממש געבויגן נישט נאר די שפיץ איז איינגעבויגן ווי א הויקער, נאר די גאנצע לולב איז געבויגן ווי א מגל, א מגל דאס איז א רינדעכיגע מעסער וואס מ'נוצט צו שניידן ביי א פעלד, על כל פנים די אלע ציורים זאגט די ברייתא ס'איז פסול, איז קודם כל האמיר שוין די קשיא אז דא שטייט קלאר אז סדוק איז פסול, און פריערט האמיר געזען אז נסדק איז כשר, די גמרא וועט שוין אויספירן די קשיא, אבער ווייטער זאגט די ברייתא חרות, טאמער די לולב איז א חרות טייטש ס'איז פארהארטעוועט געווארן, מען קען שוין נישט איינבייגן די בלעטלעך עס גראד מאכן, נאר די בלעטלעך זענען אויסגעשפרייט און ס'איז ממש הארט, איז אויכעט פסול, דומה לחרות, טאמער ס'איז אזוי האלבוועגס הארט, אבער טאמער מען וויל קען מען צובינדן די בלעטלעך זאל זיין גלייך, דעמאלט זאגט די ברייתא ס'איז כשר, איז על כל פנים שווער, דא שטייט סדוק איז פסול, און רב הונא האט געזאגט אז נסדק איז כשר, ענטפערט די גמרא, אמר רב פפא, דעביד כהימנק, אז ס'איז צוויי אנדערע זאכן, רב הונא האט גערעדט נסדק, אז די בלעטלעך זענען צוטיילט, דעמאלטס איז טאקע די דין אז כשר, די ברייתא וואס זאגט סדוק, רעדט זיך א לולב וואס וואקסט אזוי משונה, און ווי רש י איז מסביר, ס'האט כאילו צוויי שדרות, א נארמאלע לולב האט איין שדרה אינדערמיט, דאס וואקסט אזוי ס'האט צוויי שדרות פון אויבן, ביי אזא ציור אז די ברייתא זאגט סדוק איז טאקע פסול. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא יעצט דן אין די ווערטער פון די ברייתא, איינע פון די זאכן וואס די ברייתא האט אויסגערעכנט איז אז עקום דומה למגל, אז טאמער די גאנצע לולב איז אזוי רינדעכיג, ס'איז איינגעבויגן, דעמאלטס איז פסול. אמר רבא, אויף דעם זאגט רבא, לא אמרן אלא לפניו, וואס טייטש אז טאמער די לולב איז געבויגן לפניו, די שדרה, די חלק וואס איז. צו די מענטש, די שדרה, דאס איז די אחריו, די אונטערשטע חלק פון די לולב, לפניו איז די אנדערע זייט קעגן די שדרה, איז טאמער די לולב איז טאקע געבויגן קעגן די שדרה, פארנט, פון פארנט, דעמאלטס איז טאקע די דין אז פסול אזוי ווי מען האט געזען אין די ברייתא, אבל לאחריו, אבער, זאגט רבא ווען עס איז געבויגן אויף צוריקצוועגס די זייט פון די שדרה, ברייתיה הוא, אזוי וואקסט נארמאל די לולב, און עס איז טאקע כשר, אמר ר' נחמן, זאגט ר' נחמן, לצדדין כלפניו דמי, טאמער די לולב וועט זיין געבויגן זייטוועגס, ס'איז קרום זייטוועגס און רינדעכיג אזוי, דעמאלטס איז אויך פסול אזוי ווי לפניו איז פסול, ואמרי לה, איז דא וואס זאגן פארקערט אז כלאחריו דמי, אזוי ווי לאחריו איז כשר איז דאס אויך כשר, ואמר רבא, נאך א מימרא פון רבא, האי לולבא דסליק בחד הוצא, א לולב וואס וואקסט נאר בלעטלעך פון איין זייט נישט פון די אנדערע זייט, בעל מום הוא ופסול. זאגט א בעל מום די די לולב איז פסול. זאגט די גמרא ווייטער מ'האט געזעהן די משנה נפרצו עליו האט די משנה געזאגט פסול נפרדו עליו דעמאלטס איז כשר איז די גמרא מפרש אמר רב פפא וואס מיינט נפרצו אז דעמאלטס איז פסול דעביד כי חופיא אז מ'האט עס געמאכט ווי א בעזעם וואס טייטש מ'האט אינגאנצן אפגעפליקט די בלעטלעך פון די לולב און שפעטער צוריק צוגעבינדן ווי א בעזעם איז פסול נפרדו וואס טייטש נפרדו דאיפרוד אפרודי אז די בלעטלעך האבן זיך אויסגעשפרייט אז ס'איז נישט צמוד צו די שדרה נאר ס'איז אויסגעשפרייט ביי אזא צורה האט די משנה געזאגט איז כשר בעי רב פפא האט רב פפא געפרעגט אן איבעיא נחלקה התיומת מהו, וואס איז טאמער, רש"י זאגט אז אינמיטן פון די לולב איז דא צוויי בלעטלעך וואס זענען מחובר, מען רעדט נישט אז יעדע בלעטל בעצם איז צוטיילט אויף צוויי וואס איז מחובר, דאס איז יעדע בלעטל, אבער די מיטלסטע צוויי בלעטלעך וואס יעדע בלעטל באזונדער איז צוויי, זענען אויך מחובר איינער צום צווייטן, איז וואס איז טאמער די צוויי בלעטלעך האט מען אפגעטיילט, ס'האט זיך צוטיילט, און ס'האט זיך צוטיילט ווי רש"י מסביר אריין אין די שדרה, די שדרה איז אויך צוטיילט, מען האט עס גוט צופליקט. וואס איז דעמאלטס די דין? זאגט די גמרא תא שמע, א ראיה דאמר רבי יוחנן אמר רבי יהושע בן לוי, ניטלה התיומת איז פסול, אז טאמער מען האט אראפגעפליקט אינגאנצן די צוויי בלעטלעך איז פסול, און לכאורה קען מען מדייק זיין מאי לאו, הוא הדין נחלקה, אז די זעלבע זאך טאמער מען האט עס צוטיילט, נישט קיין חילוק צו מען האט עס אראפגעפליקט אינגאנצן אדער מען האט עס צוטיילט מען האט עס גוט אויפגעשפאלטן, איז ביי ביידע ציורים איז פסול, זאגט די גמרא ניין, ס'נישט קיין ראיה לא, ניטלה שאני דהא חסר ליה, יא מען פליקט עס אינגאנצן אראפ איז פסול, אבער קען זיין אז עס איז סתם אפגעטיילט איז נאך כשר, איכא דאמרי, ס'דא וואס זאגן פארקערט, אמר רבי יוחנן אמר רבי יהושע בן לוי, נחלקה התיומת, נעשה כמי שניטלה התיומת ופסול, אז טאמער ס'איז נחלקה התיומת, די צוויי מיטלסטע בלעטלעך זענען אפגעטיילט, און מ'האט עס אריין אזוי צושפאלטן ביז אינעם שדרה אריין, איז ביי אזא ציור פונקט אזוי ווי מ'וואלט אינגאנצן אראפגעפליקט די צוויי בלעטלעך, און ס'איז טאקע פסול. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה אז נפרדו עליו, טאמער די בלעטלעך זענען צושפרייט, איז כשר, רבי יהודה האט געזאגט ניין, מ'דארף זיי צובינדן, ס'טייטש ס'דארף זיין גראד, די גאנצע לולב דארף זיין גראד, מ'דארף עס פארבינדן. זאגט די גמרא תניא, מ'האט געלערנט א ברייתא, רבי יהודה אומר משום רבי טרפון, שטייט אין פסוק, כפות תמרים, דארשט ער פון די ווארט כפות, כפות, אז מען דארף צובינדן די לולב, אם היה פרוד, אז טאמער ס'איז געווען צוטיילט, ס'איז געווען אויסגעשפרייט די בלעטלעך, יכפתנו, דארף מען עס צובינדן. זאגט די גמרא, אמר ליה רבינא לרב אשי, ממאי דהאי כפות תמרים דלולבא הוא, ווער זאגט דיך בכלל אז דער כפות תמרים גייט ארויף אויף א לולב, אימא חרותא, קען זיין דאס שטייט אין די תורה מען דארף נעמען דעם כפות תמרים מיינט חרותא, וואס חרותא האט מען געזען דאס די לולב וואס מען לאזט עס אויפן בוים די בלעטלעך שפרייטן זיך אויס און ווער ס'ווערט ממש פארהארטעוועט איז קען זיין דאס דארף מען נעמען אלס לולב, זאגט די גמרא, ענטפערט רב אשי בעינן כפות וליכא, אזוי מ'האט דאך יעצט געזען כפות תמרים, מען דארף עס קענען צובינדן, די חרותא איז הארט, מען קען אפילו נישט מאכן די בלעטלעך זאלן זיין גראד אפילו אז מען בינדט עס צו, ממילא קען נישט זיין דאס מיינט די תורה. איי פרעגט רבינא ואימא אופתא, קען זיין אונטן ביי די בוים פונעם דקל בוים קומט אויך ארויס אזעלכע העלצער וואס ביי דעם איז סתם אזוי נישט דא קיין בלעטלעך און ממילא איז נישט דא מער כפות פון דעם מען דארף גארנישט צובינדן ס'איז ממש גראד ס'שטעקט זיך נישט ארויס קיין בלעטלעך אפשר דאס מיינט די תורה? ענטפערט רב אשי ניין כפות מכלל דאיכא פרוד והאי כפות ועומד לעולם כפות מיינט אז אזא סארט לולב וואס די בלעטלעך קענען זיין צושפרייט און מען קען עס צובינדן, דאס מיינט די תורה, אבער די אופתא דאס די האלץ פון אונטן קען בכלל נישט זיין צושפרייט ווייל ס'איז נישט דא בכלל אויף דעם קיין בלעטלעך, איז אוודאי דאס מיינט נישט די תורה. איי פרעגט די גמרא ואימא כופרא, און ווי רש"י איז מסביר אז די כופרא דאס איז אביסל פאר חרותא, ס'טייטש ס'איז טאקע שוין אנגעהויבן פארהארטעוועט ווערן, אבער מען קען עס נאך צובינדן מען קען נאך גראד מאכן די בלעטלעך, איז אפשר דאס מיינט די תורה? זאגט די גמרא ניין, אמר אביי, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום כתיב, די תורה איז דרכיה דרכי נועם, און די לולב וואס הייבט אן פארהארטעוועט ווערן, הייבט אן שטעכן די פינגערס מיט די הענט, מען קען זיך צורייבן און צושניידן די הענט, קען נישט זיין דאס מיינט די תורה, פרעגט אבער די גמרא אמר ליה רבא תוספאה לרבינא, ואימא תרתי כפי דתמרי, אפשר שטייט כפות תמרים מיינט נעמט צוויי כפות תמרים, ממש די טייטלען וואס וואקסן אויף די טייטל ביימער, איז יעדע כף, ס'טייטש די טייטלען וואקסן אויף א כף, אויף אזא צווייגל, איז צוויי אזעלכע נעמט מען מען בינדט עס צו, דאס איז די לולב, זאגט די גמרא, ענטפערט רבינא ניין, כפת כתיב שטייט כפת אן א ו', כאילו ס'וואלט געשטאנען כפת, איז איינס אויך גענוג קען נישט זיין מ'דארף האבן צוויי, פרעגט רבא איז פיין, ואימא חדא, אפשר דארף מען נעמען אזא איין צווייגל מיט טייטלען אויף דעם, ענטפערט רבינא ניין, לההוא כף קרי ליה, דאס הייסט א כף, און ממילא האבן מיר דא א פראבלעם, מ'קען נישט זאגן אז כפות מיינט צוויי צווייגלעך מיט תמרים אויף דעם, ווייל אויב אזוי וואלט געדארפט שטיין כפות מיט א ו', שטייט כפת, כפת איז משמע איינס, פון די צווייטע זייט קענסט נישט זאגן איין צווייגל מיט טייטלען אויף דעם, ווייל איין צווייגל מיט טייטלען הייסט כף, נאר וואס דען מוז מען טאקע זאגן אז דאס וואס שטייט דא כפות מיינט נישט א כף א צווייגל פון טייטלען, נאר ס'מיינט ס'א לשון פון פארבינדן, אז וואס אז די לולב דארף זיין אזוי ווי מ'האט פריערט געזען, פון אזא סארט זאך וואס קען זיין צושפרייט און מ'קען עס צובינדן, וואס דאס איז טאקע אונזער לולב. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האט געזען די משנה, ציני הר הברזל כשרה, אז די ציני הר הברזל וואס וואקסט אויף א פלאץ וואס הייסט הר הברזל, די לולבים דארט זענען כשר. אמר אביי, זאגט אביי לא שנו אלא שראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זה, און אזוי ווי מען האט שוין געזען אז די ציני הר הברזל האבן קליינע בלעטעלעך, איז במילא זאגט אביי טאמער איין בלעטעל קומט אן צו די בלעטעל העכער דעם אז מען בייגט עס ארויף אז ס'איז גראד, און איין בלעטעל רירט צו די צווייטע, דעמאלטס איז טאקע די ציני הר הברזל כשר, אבל אין ראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זה פסול. טאמער ס'איז אזעלכע קליינע בלעטעלעך אז ס'איז דא א ריזיגער ריווח צווישן די שורות און בלעטעלעך, די אונטערשטע בלעטל רירט נישט צו די בלעטל וואס העכער אים, דעמאלטס איז טאקע פסול. זאגט די גמרא, א ראיה צו אביי, תניא נמי הכי, מען האט אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, ציני הר הברזל פסולה, אז ציני הר הברזל זענען פסול, און אויף דעם פרעג שטעלט זיך די קשיא, והא אנן תנן, ביי אונזער משנה האב איך געזען כשרה, אלא שמע מינה אדנא וואס זענען זיי ראיה כאביי, אזוי ווי אביי האט געזאגט שמע מינה, אז וואס אז אונזער משנה רעדט זיך ווען ס'איז ראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זה וואס דעמאלטס איז כשר, און די ברייתא רעדט זיך ווען ס'איז נישט ראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זה, וואס דעמאלטס איז פסול. זאגט די גמרא, ס'דא זאגן די גאנצע סוגיא אביסל א אנדערע נוסח, ואיכא דרמי לה מירמא, ס'איז געווען וואס האבן גראד געפרעגט א סתירה פון די משנה און די ברייתא, אז תנן ביי אונזער משנה שטייט, ציני הר הברזל כשר, והתניא אין די ברייתא איז געשטאנען, פסולה, אמר אביי און אביי האט פארענטפערט, לא קשיא, כאן שראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זה, כאן שאין ראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זה, זאגט די גמרא,

אז די לולבים פון יענע טייטלביימער זענען כשר טאקע ווען ס'איז ראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זה, וזו היא פתחה של גיהנום, דארט ווי די רויך קומט ארויס, דאס איז די פתח פון גיהנום. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האט געזען אין די משנה, לולב שיש בו שלשה טפחים, כדי לנענע בו, כשר. זאגט די גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל, שיעור הדס וערבה, שלשה, די הדסים און ערבות דארפן זיין לאנג דריי טפחים, ולולב ארבעה, און די לולב דארף זיין לאנג פיר טפחים, כדי שיהא לולב יוצא מן ההדס טפח, כדי די לולב זאל זיך ארויסשטעקן העכער די הדסים מיט א טפח, ווייל ס'איז א טפח גרעסער, ורב פרנך אמר רבי יוחנן, ער קריגט זיך, און ער זאגט די לולב דארף זיין נאך גרעסער, שדרו של לולב צריך שיצא מן ההדס טפח, די שדרה אליין דארף זיין העכער מיט א טפח, ס'טייטש די שדרה דארף זיין הויך פיר טפחים, און די בלעטער וואס קומען ארויס העכער די שדרה זענען נאך העכער, פרעגט אבער די גמרא תנן פון אונזער משנה, ביי אונזער משנה איז געשטאנען לולב שיש בו שלושה טפחים כדי לנענע בו, אז טאמער עס איז דא דריי טפחים איז אויך גענוג, איז א קשיא סיי אויף שמואל סיי אויף רבי יוחנן, ביידע זאגן מען דארף האבן פיר טפחים, ענטפערט טאקע די גמרא אימא וכדי לנענע בו כשר, אז די משנה זאגט לולב שיש בו שלושה טפחים וכדי לנענע בו נאך א טפח כדי מען זאל עס קענען שאקלען, די טפח וואס שטעקט זיך ארויס דעמאלטס איז כשר, מר כדאית ליה ומר כדאית ליה, און יעדער וועט טאקע זאגן לויט זיין פשט, שמואל וועט זאגן אז די וכדי לנענע בו גייט ארויף אויף די בלעטלעך, די בלעטלעך דארפן זיך ארויסשטעקן העכער די הדסים און די ערבות מיט נאך א טפח, און רבי יוחנן וועט זאגן ניין די שדרה דארף זיך ארויסשטעקן מיט א טפח און די בלעטלעך נאך העכער פון דעם, פרעגט יעצט די גמרא א קשיא אויף רבי יוחנן, תא שמע פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא שיעור הדס וערבה שלושה ולולב ארבעה, די לולב דארף זיין גרויס פיר טפחים, מאי לאו בהדי עלין, דא איז לכאורה קלאר משמע, שטייט נישט כדי לנענע בו שטייט גארנישט שטייט די לולב דארף זיין גרויס פיר טפחים, און לכאורה דאס איז כולל אין זיך אויך די בלעטלעך, נישט די שדרה דארף זיין גרויס פיר טפחים איז א קשיא פון רבי יוחנן, זאגט די גמרא ניין, לא, לבד מעלין, רבי יוחנן וועט טאקע זאגן אז די ברייתא רעדט אן די בלעטלעך, ס'טייטש די שדרה אליין דארף גרויס זיין פיר טפחים, און די בלעטלעך זענען נאך גרעסער פון דעם, זאגט די גמרא גופא, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, שיעור הדס וערבה שלושה ולולב ארבעה, רב טרפון אומר, רב טרפון קריגט זיך, רבי טרפון זאגט באמה בת חמשה טפחים, וואס לכאורה, רבי טרפון גייט ארויף אויף די ערשטע זאך וואס די ברייתא האט געזאגט, אויף דאס וואס די ברייתא זאגט אז די הדס און די ערבה דארפן זיין גרויס דריי טפחים, זאגט רבי טרפון, ס'דארף גרויס זיין פינף טפחים, און ער זאגט באמה בת חמשה טפחים ווייל נארמאל א אמה, א אמה בינונית איז זעקס טפחים, זאגט רבי טרפון ניין, מ'רעדט דא פון א אמה פון פינף טפחים, איז על כל פנים פרעגט אבער די גמרא אמר רבא, שרא ליה מריה לרבי טרפון, די רבונו של עולם זאל מוחל זיין פאר רבי טרפון, השתא עבות שלושה לא משכחינן, בת חמשה מיבעיא, מ'וועט באלד זעהן די הדסים דארפן זיין משולשים, ס'דארף זיין דריי בלעטלעך אויף יעדן שורה, ביי די הדסים שטייט עבות, עבות טייטשט אז זיי זענען געפלאכטן, און ממילא ס'איז זייער שווער צו טרעפן א כשר'ע הדס וואס איז גרויס דריי טפחים, קען רב טרפון מחמיר זיין זאגן מ'דארף הדסים פון פינף טפחים? דאך זייער שווער אזוי צו זאגן, און ממילא זאגט טאקע די גמרא, כי אתא רב דימי אמר האט רב דימי מפרש געווען אנדערש די ווערטער פון רב טרפון, זאגט רב דימי אזוי, אמה בת שישה טפחים, עשה אותה בת חמשה, צא מהן שלושה להדס והשאר ללולב. ס'טייטש אזוי, רב טרפון זאגט אז די תנא קמא, תנא קמא האט געזאגט אז די הדסים ערבות דארפן זיין דריי טפחים, די לולב פיר טפחים. זאגט רב טרפון וועלכע סארט טפחים רעדסטו? דו רעדסט פון א געהעריגע אמה. א אמה האט זעקס טפחים, דריי, ס'טייטש א האלבע אמה, איז הדסים און ערבות, און די לולב איז פיר טפחים. אויף דעם זאגט רב טרפון ניין, נעם א געהעריגע אמה, וואס די אמה איז טאקע זעקס טפחים, און צוטייל עס אויף פינף, ס'טייטש אז יעדע טפח ווערט אביסעלע גרעסער דא, די סארט טפחים, די גרעסערע סארט טפחים, דאס זאלסטו נוצן, דריי פון די גרעסערע סארט טפחים וועט זיין די הדסים די ערבות, און פיר פון די גרעסערע סארט טפחים וועט זיין די לולב. פרעגט אבער די גמרא, כמה הוו להו, אז מען מאכט א חשבון, איז ווי גרויס זענען די הדסים די ערבות לויט רב טרפון, תלתא ותלתא חומשי, דריי מיט דריי פיפטל, ווייל יעדע טפח ווערט יעצט גרעסער מיט א פיפטל, און במילא איז עס דריי טפחים מיט דריי פיפטלעך, אבער אויב אזוי, קשיא דשמואל אדשמואל, האבן מיר א סתירה פון שמואל אויף שמואל, הכא אמר רב יהודה אמר שמואל, שיעור הדס וערבה שלושה, ווייל דא זאגט רב יהודה בשם שמואל אז די הדס און די ערבה דארפן גרויס זיין דריי טפחים, וואס דריי טפחים מיינט געהעריגע דריי טפחים נישט דריי מיט דריי פיפטלעך נאר דריי, והתם אמר רב הונא אמר שמואל הלכה כר' טרפון, אין א צווייטע פלאץ געפינען מיר אז שמואל האט געזאגט די הלכה איז ווי ר' טרפון, איז פשט ס'דארף זיין גרעסער ס'דארף זיין דריי מיט דריי פיפטלעך, ענטפערט די גמרא לא דק, שמואל האט טאקע נישט מדקדק געווען, שמואל האט אוודאי געהאלטן די הלכה איז ווי ר' טרפון, ס'דארף זיין דריי מיט דריי פיפטלעך, איי ער זאגט שיעור הדס וערבה שלושה, דאס מיינט ער טאקע, פרעגט אבער די גמרא קענסט דאס נישט זאגן, ווייל אימר דאמרינן לא דק, לחומרא, לקולא מי אמרינן לא דק, מ'זאגט נישט לקולא לא דק, און ממילא, אז שמואל האט געזאגט מ'דארף האבן דריי טפחים, קענסטו זאגן בעצם האט ער געדארפט זיין גרעסער און ער האט מיקל געווען לא דק, מ'קען נישט זאגן אזא זאך, און ממילא זאגט טאקע די גמרא אנדערש אינגאנצן, כי אתא רבין אמר, רבין פארענטפערט רב טרפון אנדערש, ער טייטשט רב טרפון אנדערש, וואס לויט דעם וועט מען שוין פארשטיין שמואל, זאגט רבין אזוי, ר' דימי פריער האט מען געזען אז ער האט געזאגט מען נעמט א געהעריגע אמה פון זעקס טפחים און צוטיילט עס אויף פינף, רבין וועט מען זען זאגט פונקט פארקערט, זאגט רבין אזוי, אמה בת חמשה טפחים עשה אותה שישה, נעם א אמה פון פינף טפחים און צוטייל עס אויף זעקס, צא מהן שלושה להדס והשאר ללולב, פון די סארט טפחים האט ר' טרפון גערעדט, און במילא אז דו נעמסט אן אמה, פון פינף טפחים און דו צוטיילסט עס אויף זעקס און פון דעם גייט יעצט אראפ דריי טפחים פאר די הדסים ערבות פיר פאר די לולב ס'טייטש דריי טפחים פון זעקס דאס איז האלב נעמסט האלב פון די פינף טפחים'דיגע אמה וואס דאס איז צוויי מיט א האלב טפחים דאס איז די שיעור פון הדסים ערבות לויט ר' טרפון תנא קמא האט געהאלטן אז הדסים ערבות דארפן זיין גרויס דריי טפחים ר' טרפון האלט צוויי א האלב טפחים וואס דאס איז קלענער און במילא זאגט די גמרא כמה הוי להו וויפיל קומט עס אויס תרי ופלגא אז די הדסים די ערבות לויט רב טרפון דארפן גרויס זיין צוויי מיט א האלב טפחים, און יעצט קען מען פרעגן סוף סוף קשיא דשמואל אדשמואל ס'איז דא א סתירה פון שמואל אויף שמואל, ווייל אז שמואל זאגט די הלכה איז ווי רב טרפון, פשט אז די הדסים דארפן זיין גרויס צוויי א האלב טפחים, א צווייטע פלאץ זאגט שמואל עס דארף זיין גרויס דריי טפחים, און יעצט קען מען ענטפערן לא דק, והיינו לחומרא לא דק, דא האט ער נישט מדקדק געווען לחומרא, ס'טייטש ער האט געזאגט דריי טפחים אבער באמת קען עס זיין קלענער, דאמר רב הונא אמר שמואל הלכה כרב טרפון, ווייל ער האלט דאך די הלכה איז ווי רב טרפון אז ס'קען טאקע זיין קלענער, ס'קען זיין צוויי מיט א האלב טפחים, זאגט די משנה ווייטער, די משנה יעצט גייט דן זיין אויף די הדסים, זאגט די משנה הדס הגזול והיבש פסול, א געגנבעטע הדס אדער א יבש איז פסול אזוי ווי ביי לולב, של אשירה ושל עיר הנדחת איז אויך פסול די זעלבע טעם ווי ביי לולב, נקטום ראשו, טאמער איז אפגעפליקט די קאפ פון דעם הדס, אדער נפרצו עליו, ס'איז אפגעפליקט געווארן די בלעטלעך פון די הדס, מ'וועט זען אין די גמרא פונקט וויפיל בלעטלעך מ'דארף אפפליקן ס'זאל זיין פסול, או שהיו ענביו מרובות מעליו, ס'וואקסט אזעלכע טרויבעלעך, נישט די טרויבן וואס מ'קען עסן, אבער ס'וואקסט אזעלכע קליינע טרויבעלעך אויף די הדסים, איז טאמער איז דא מער טרויבעלעך ווי בלעטלעך, איז פסול ביי די אלע ציורים איז פסול, אז דא מער טרויבן איז עס נישט שיין, עס פעלט אין די הדר איז במילא פסול, אבער זאגט די משנה, ואם מיעטן, טאמער איז דא אסאך טרויבעלעך מען האט עס אראפגעפליקט, דעמאלטס כשר, האט מען געקשרט די הדס מיט דעם, אבער זאגט די משנה, ואין ממעטין ביום טוב, יום טוב טאר מען דאס נישט טון, ווייל מען איז עס מתקן, ס'איז א ענין פון מכה בפטיש אז מען איז מתקן מנא, דאס טאר מען נישט טון. זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, ביי די הדס, די פסוק רופט עס אן ענף עץ עבות, איז במילא זאגט די ברייתא דרש'ט מען, שענפיו חופין את עצו, אז די ענפים די בלעטלעך דעקן אינגאנצן צו די האלץ פונעם הדס, ס'טייטש איין בלעטל ליגט אויפן צווייטן מען זעט אינגאנצן נישט די צווייג מען זעט נישט די האלץ, ואיזה הוא, וואס איז דאס הוי אומר זה הדס דאס איז טאקע אונזערע הדסים, איי פרעגט די גמרא ואימא זיתא, אפשר גייט דער פסוק ארויף אויף די בלעטלעך פונעם עץ הזית פון א זית בוים, ענטפערט די גמרא ניין, בעינן עבות וליכא, אזוי שטייט דא עבות, עבות איז טייטש געפלאכטן, און ווי מ'וועט באלד זען איז טייטש דריי בלעטלעך אין יעדע שורה, דאס איז נישט דא ביי דעם זית בוים. איי פרעגט די גמרא ואימא דולבא, רש"י זאגט דולבא דאס איז עץ ארמון, עפעס א געוויסע בוים, איז אויך דא אזעלכע צווייגלעך דארט איז יא דא עבות, זאגט אבער די גמרא בעינן ענפיו חופין את עצו וליכא, דארט איז דא די אנדערע פראבלעם, ס'איז טאקע עבות, ס'איז געפלאכטן, ס'איז דריי בלעטלעך אין יעדע שורה, אבער ס'איז נישט ענפיו חופין את עצו, מ'זעהט די האלץ, וואס טייטש ס'איז דא א גרויסע ריוח צווישן די שורות, און ממילא דאס קען ווייטער נישט זיין. איי פרעגט די גמרא ואימא הירדוף, אפשר מיינט די תורה א געוויסע צווייגל פון א בוים וואס הייסט הירדוף, וואס דארט איז דא ביידע מעלות, סיי אז ס'איז געפלאכטן, ס'איז עבות, ס'איז דריי בלעטלעך אין א שורה, און סיי אז די בלעטלעך דעקן אינגאנצן צו די האלץ, אמר אביי, אויף דעם זאגט אביי ניין ס'קען נישט זיין אז ס'גייט ארויף אויף הירדוף, ווייל דרכיה דרכי נועם וליכא, די תורה איז דרכיה דרכי נועם, דער הירדוף צווייג האט אסאך דערנער אין זיך, מען צושטעכט זיך פון דעם, מילא קען נישט זיין דאס מיינט די תורה. רבא אמר, רבא זאגט מהכא, א צווייטע לימוד פארוואס ס'קען נישט זיין דעם הירדוף, ווייל שטייט אין פסוק האמת והשלום אהבו, און ווי רש"י זאגט דער הירדוף איז ממש א סם המוות פאר בהמות, א בהמה עסט עס שטארבט ער, מילא קען נישט זיין דאס מיינט די תורה. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא, קלוע כמין קליעה, ודומה לשלשלת, זה הדס, אז ס'איז געפלאכטן אזוי ווי א שלשלת, דאס איז די הדס, דאס איז די ענף עץ עבות. ר' אליעזר בן יעקב אומר, ר' אליעזר בן יעקב זאגט, ענף עץ עבות, עץ שטעם עצו ופריו שווה, ווי די מפרשים זענען מסביר אז די שמעק פון די בלעטלעך און פון די האלץ האבן די זעלבע סארט שמעק, הוי אומר זה הדס, דאס איז טאקע די הדס, אונזערע הדסים, זאגט די גמרא תנא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, עץ עבות כשר, ושאינו עבות פסול, טאמער ס'איז נישט עבות און נישט געפלאכטן איז פסול, היכי דמי עבות, וואס איז דאס די עבות, אמר רב יהודה, והוא דקיימי תלתא תלתא טרפי בקינא, אז דא דריי בלעטלעך יעדע שורה, רשי זאגט דריי בלעטלעך פון יעדע שורש, ממש די דריי בלעטלעך זענען ממש מחובר צוזאמען, תוס' זאגט ס'כמעט נישט שייך, מילא זאגט תוס' טאקע אין יעדע שורה איז דא דריי בלעטלעך, רב כהנא אמר, רב כהנא זאגט ניין ס'דארף נישט זיין עד כדי כך, אפילו תרי וחד, ס'טייטש אפילו דא צוויי בלעטלעך צוזאמען איינס אביסל נידעריגער פון דעם, וואס דעקט זיי איבער, דאס הייסט אויך עבות, זאגט די גמרא, רב אחא בריה דרבא, מהדר אתרי וחד, האט דווקא געזוכט אזעלכע צוויי מיט איינס, נישט דריי אין איין שורה, פארוואס ווייל הואיל ונפיק מפומיה דרב כהנא, רב כהנא האט געזאגט דאס איז כשר, האט ער דווקא געזוכט אזעלכע, זאגט די גמרא, אמר ליה מר בר אמימר לרב אשי, מר בר אמימר האט געזאגט צו רב אשי אז אבא מיין טאטע אמימר, לההוא, פאר אזעלכע סארט הדסים, צוויי מיט איינס, נישט דריי אין איין שורה, הדס שוטה קרי ליה, האט ער גערופן הדס שוטה, האט געהאלטן ס'איז נישט גוט. זאגט די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא, נשרו רוב עליו, טאמער רוב בלעטלעך פון די הדסים איז אפגעפליקט געווארן, ונשתיירו בו מיעוט, כשר, טאמער ס'איז איבערגעבליבן נאר א מיעוט איז כשר. ובלבד שתהא עבותו קיימת, וואס טייטש אז די געפלאכטענע חלק דארף נאך בלייבן, ס'מוז זיין דריי בלעטלעך אינעם שורה, און די גמרא פרעגט גראד הא גופא קשיא, אמרת, האסט דאך יעצט געזאגט נשרו רוב עליו כשר, אז טאמער רוב בלעטלעך פעלן איז כשר, והדר תני, נאכדעם זאגסטו ובלבד שתהא עבותו קיימת, כיון דנתרי תרי ברגע וואס צוויי פעלן וואס צוויי פון דריי איז רוב איז עבות היכי משכחת לה איז דאך שוין נישט עבות ווייל עבות איז נאר ווען ס'איז דא דריי אין יעדע שורה און וואס איז פשט פון די ברייתא אמר אביי מילא זאגט אביי משכחת לה די ברייתא רעדט זיך באסא מצראה רש"י ברענגט צוויי פשטים אדער די הדסים פון מצרים אדער הדסים וואס וואקסט אזוי אליין אין פעלד נישט דא גארנישט וואקסט נישט ארום ס'גאר שטארקע הדסים דקיימי שבעה שבעה בחד קינא וואס דארט איז דא זיבן בלעטלעך אין יעדע שורה, דכי נתרי ארבעה פשו להו תלתא, און מילא אז רוב פעלט, אז ס'פליקט זיך ארויס פיר פון די זיבן, זיבן בלעטלעך יעדע שורה, פיר פון זיי פעלן, בלייבט נאך אלץ איבער דריי, און ממילא אויף דעם זאגט די ברייתא ס'איז כשר, ווייל ס'הייסט נאך עבות, ס'איז נאך דא דריי בלעטלעך אינעם שורה. אמר אביי, זאגט אביי שמע מינה, קודם כל זעט מען פון די ברייתא אז האי אסא מצראה, כשר להושענא, אז די אסא מצראה, די סארט הדסים זענען כשר, זאגט די גמרא פשיטא, וואס איז געווען די הוה מינא נישט? ענטפערט די גמרא ווייל מהו דתימא הואיל ואית ליה שם לווי לא מתכשר, איך וואלט ווען געמיינט אז הדסים דארף הייסן הדסים, ברגע וואס ס'האט עפעס א צונאמען, הדס מצראה, אסא מצראה, דאס איז שוין א פראבלעם, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אין די ברייתא נישט אזוי, אז וואס אז ס'איז כשר, ואימא הכי נמי, זאגט די גמרא ווער זאגט, אפשר טאקע איז עס א פראבלעם, אפשר אסא מצראה היות ס'האט א צונאמען הייסט עס שוין נישט הדסים, ענטפערט די גמרא ניין, עץ עבות אמר רחמנא מכל מקום, אין תורה שטייט נישט הדסים, אין תורה שטייט עץ עבות, יעדע זאך וואס מען קען זאגן אויף דעם עבות ס'איז געפלאכטן, און וואס די האלץ איז אינגאנצן צוגעדעקט איז אוודאי כשר, און מילא די אסא מצראה איז טאקע כשר. זאגט די גמרא, תנו רבנן, מ'האבן געלערנט א ברייתא, יבשו רוב עליו, טאמער רוב בלעטלעך זענען אויסגעטריקנט געווארן, ונשארו בו שלשה בדי עלין לחין, כשר, און ס'איז איבערגעבליבן דריי שטעקענעס מיט דריי בלעטלעך איז כשר, ווי רש"י איז מסביר, רוב מפרשים זענען מסביר רש"י אזוי, אז דא רעדט זיך פון א איד וואס האט געלייגט ארום זיין לולב נישט דריי הדסים, נאר גאר אסאך הדסים, און פון די אלע הדסים וואס ער האט געלייגט דא, האבן זיך אויסגעפליקט גאר אסאך בלעטלעך, איז אויף דעם זאגט די ברייתא, אז טאמער איז דא שלשה בדי עלין לחין, דריי פון די הדסים וואס ער האט געלייגט דא צוזאמען מיטן לולב, ביי דריי פון זיי, איז נאך דא בלעטלעך, ביי דריי פון זיי איז אויף יעדעס איינס דא דריי בלעטלעך, דעמאלטס איז כשר, אבער טאמער איז אפילו נישט דא דריי הדסים וואס אויף יעדעס איינס איז דא דריי בלעטלעך, איז פסול. ואמר רב חסדא, רב חסדא לייגט צו, ובראש כל אחד ואחד, די דריי בלעטלעך דארפן זיין אויפן שפיץ פון די הדסים, נאר דעמאלטס איז עס כשר, טאמער עס איז אינמיטן פונעם הדס, דעמאלטס אוודאי איז עס פסול.